קאסעט ניין, זייט איינס, המשך פון בוך ביים טויער פון קאדי מאלודאווסקי. לעווינסאן הרג'ט מיך! לעווינסאן האט אפגעווישט דעם שווייס פון פנים און האט געפרעגט, פארוואס זאל איך אייך הרג'ענען? ער האט אויסגעטאן דעם רעגן-מאנטל און האט געזאגט, איך האָב זיך אַזױ געיאָגט, אַז איך האָב אָנגעטאָן דעם רעגנמאַנטל אָנשטאָט אַ רעקל, און קײן זאַך אין מױל ניט געהאַט. צינגין איז געשטאַנען אַנטקעגן אים מיט שטאַרק פֿאַרזשמורעטע אױגן און האָט געטראַכט, װי זאָל ער זיך פֿאַרענטפֿערן פֿאַר אים פֿאַרן טעות מיטן טעלעפֿאָן. ער האָט באַשלאָסן אַרױפֿװאַרפֿן די שולד אױף דער סעקרעטאַרקע. מײַן סעקרעטאַרקע קענט איר? אַװדאי קען איך זי, האָט לעװינסאָן געזאָגט גאַנץ גלײַכגילטיק. א. האט צינגין אויסגערופן. צו וואס טויג מיר די סעקרעטארקע? הערט, לעווינסאן, איר זאלט מיר מוחל זיין אויף דער וועלט און אויף יענער וועלט און אויף אלע וועלטן. איך האב געמאכט א טעות. איך האב געדארפט טעלעפאנירן צו לעווינען, האב איך גענומען אייער טעלעפאן. זיי זיינען ביי מיר פארשריבן איינע לעבן די אנדערע. האט איר דאך מיך געקענט רופן אויף צוריק. האב איך דאך ניט געוואוסט אז איך האב געמאכט א טעות. טא פון וואנען ווייסט איר איצט? אפשר האט איר גאר טעלעפאנירט אויף אן אנדער נומער? וואס הייסט? האט זיך צינגין א כאפ געטאן, טא ווי אזוי קומט איר איצט ערב יום טוב קיין חיפה? ווייל ירקוני האט מיך ארויסגערופן אויף א זיצונג טאקע מיט אייך מארגן אינדערפרי. אברעמל האט אויפגעלויכטן. איז דאך אלץ בשלום? איז אלץ בשלום, נאָר איך בין הונגעריק, ניט באַװיזן עפּעס אין מױל צו נעמען. צינגין האָט מיט גרױס חשק אַ רוף געטאָן די קעלנערקע. יענטל, דערלאַנג עפּעס! די קעלנערקע איז צוגעקומען אַ צעשמײכלטע און האָט געזאָגט גענױ דאָס זעלבע װי פֿריִער, אַדון צינגין, מײַן נאָמען איז אילת. אין דער הײם האָט מען מיך טאַקע גערופֿן יענטל, אָבער דאָ הײס איך אילת. זאָל זײַן אילת, איז צינגין דאָס מאָל אײַנגעגאַנגען אױף איר נאָמען, און די קעלנערקע האָט געבראַכט װידער אַ מאָל די הערינג מיט די פּאָמעראַנצן-זאַפֿט, די געבאַקטע ברױנע פֿעפֿער און די קאַװע. לעװין איז געװען בײז, װאָס מען האָט אים צעשלאָגן דעם פּלאַן פֿון דער נסיעה אין גליל און האָט אױסגעלאָזט דעם כּעס צו דער פֿרױ מיט דער אױסגעלענגטער פּלײצע, ער האָט געזאָגט צו ציװיען, א פארדרוס, אינמיטן יום טוב א זיצונג מיט א קארידאר, און זי זאגט, פונדעסטוועגן פארט אידן. דאס מאל האט אים ציוויע ניט פארשוויגן. אדון לעווין, וואס האט ער צו דער פרוי? זי האט געזאגט, אז פאר די גויים האט זי מורא געהאט, און פאר די אידן האט זי ניט קיין מורא.

וואס איז יענטע א חרפה? איך בין אויך א יענטע און איך בין אזא גברת ווי יעדע אנדערע גברת. גערעדט האט די קעלנערקע צו דעם גלאז וואס זי האט געווישט, אבער געמיינט האט זי ציוויען, ווייל זי האט עטליכע מאל געווארפן א בליץ מיט די אויגן. לעווינסאן איז טאקע געווען שטארק הונגעריג, ער האט געגעסן מיט אפעטיט די געבאקטע ברוינע פעפערלעך און געזאגט צו צינגינען. וועמען זשע טאקע האט איר טעלעפאנירט? פארגעסט ניט צינגין, אז איר האט געהייסן קומען וועט ער קומען? עס האט מיר געענטפערט עפעס א צפצפנית, זי וועט אים מסתם גארניט איבערגעבן וועגן דעם טעלעפאן, האט זיך אברעמל צינגין געטרייסט. ווען צינגין האט זיך געטרייסט מיט דער האפענונג, אז די צפצפנית וועט ניט איבערגעבן וועגן זיין טעלעפאן, איז אין רעסטאראן אריינגעקומען גבריאל ראפאפורט, טאקע דער זעלבער גבריאל ראפאפורט, דער שאפער וואס האט געבראכט די ניי מאשינעס פארן גיסטל אקספעלד הויז. ער האט זיך געלאזט גיין צו צינגינען מיט די ווערטער, אט בין איך דא, אז איר האט מיר געהייסן קומען בין איך דא. לעווינסאן האט א לאך געטאן און מיט פארשטארקטן אפעטיט געגעסן די געבאקטע ברוינע פעפערלעך, ווי דאס זאל זיין דער בעסטער מאכל אויף דער וועלט. צינגין האט געדריקט ראפאפארטן די האנט זייער גוט ברודעריש און האט געזאגט צו אים, הערט ראפאפארט, עס איז ערב יום טוב, נאר איך האב אייך ארויסגערופן צוליב זייער א וויכטיגן ענין אויף א ישוב הדעת. לעווינסאן, לעווין, און אפילו ציוויע וואס האט זיך צוגעהערט צו די אלע שמועסן וועגן דעם פארשמעלערטן קארידאר, בלויז אויף אזויפיל וויפיל עס וועט שטערן

ווייזט זיך ארויס אז דאס האט גראד א געזונטע פאדשעווקע. מיר האבן דא א שטיקל צרה מיט א קארידאר וואס מען האט אים אויסגעבויט ניט ווי עס דארף צו זיין, וויל איך מיט אייך דעם ענין איבערשמועסן. ראפאפורט'ס פנים האט אויסגעדריקט פארוואונדערונג און תמימות'דיגן ערנסט. צינגין, איר קענט דאך מיך, איך בין ניט קיין אינזשעניער און ניט קיין בויער און ניט קיין דירעקטאר, איך בין א נהג. אַ שאָפֿער, װאָס קען איך װיסן אין אַזעלכע זאַכן? איר זענט ניט קײן אינזשעניער און ניט קײן בױער און ניט קײן דירעקטאָר, איר זענט אַ נהג, אָבער איר זענט אַ ייִד מיט אַ גלײַכן שׂכל, און ביזן הײַנטיקן טאָג אַ חלוץ. איר װײסט װאָס דאָס הײסט? אוי ווייס איך, האט ראפאפארט געענטפערט און האט באדייטונגספול אויפגעהויבן א האנט אין דער הייך. האב איך געוואלט מיט אייך זיך מיישב זיין. אדרבה, איך בין גרייט צו יעדער ארבעט, און אויב איר דארפט ערגעץ צופארן, בין איך אויך גרייט. גאט'ס לאנד, האט צינגין א מורמל געטאן, האט געשאקלט מיטן קאפ, האט געדרייט מיט די פינגער פון דער האנט, ווי ער זאל פאנאנדערוויקלען א מגילה. ער האָט אָנגענומען ראַפּאָפּאָרטן פֿאַרן אַקסל, צוגעגאַנגען מיט אים צו אַ פֿענצטער, זײ האָבן זיך אַװעקגעזעצט אײנער אַנטקעגן דעם אַנדערן, אַז די קני האָבן זיך כּמעט צוזאַמענגעטראָפֿן און האָבן אַ לענגערע צײַט געשמועסט. לעװינסאָן איז צוגעגאַנגען צו לעװינען און האָט צו אים געזאָגט. עס איז געװען אַ װיץ װעגן דעם טעות מיטן טעלעפֿאָן, ער האָט אים טאַקע זעט אױס אַרױסגערופֿן. מעגלעך, זײער מעגלעך, ראַפּאָפּאָרט איז אַ ייִד און ניט פֿון דעסטװעגן פֿאָרט אַ ייִד. װאָס? װאָס? האָט לעװינסאָן איבערגעפֿרעגט נײַגעריק. אַ, גאָרניט, האָט לעװין אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, עפּעס פּלאָנטערט זיך מיר אין קאָפּ אַ מעשׂה מיט אַ ייִדענע. צינגין און ראַפּאָפּאָרט האָבן פֿאַרענדיקט דעם שמועס און זיך בײדע אױפֿגעהױבן. ראַפּאָפּאָרט האָט געזאָגט צו צינגינען, װען זײ זײַנען שױן בײדע געשטאַנען. צינגין, זוכט ניט קײן שולדיקע. אַז איר װעט אָנהײבן זוכן, װעט איר מיך אױך געפֿינען. איך האָב געװאָלט העלפֿן מײַנע בני-עיר, עולים-חדשים. זײ האָבן באַדאַרפֿט האָבן ציבעלע אױף זעצן. האָבן זײ ניט געקראָגן? ניטאָ. האָב איך פֿאַר זײ געקראָגן די ציבעלע צום פֿאַרזעצן. פֿרעגט ניט װוּ איך האָב געקראָגן.

און ווי די באלעבאסטע האט איר געגעבן א קריגל און האט איר געזאגט זי זאל אים ניט צעברעכן ווייל מער ווי צוויי קריגלעך האט זי ניט, איז די חלוצה געגאנגען און האט דעם קריגל געטראגן זייער פארזיכטיג און צו דעם שטארקן היטן זיך האט זי זיך ספאטיקעט און האט אין דער גאנצער לענג זיך אויסגעצויגן אויף דער ערד. זי האָט געמיינט, אַז דאָס קריגל איז צעפּיצלט געוואָרן און זי וועט דאַרפֿן אָפּקויפֿן דער באַלעבאָסטע אַ נײַעם קריגל און אויסהערן אירע שטראָף-רייד. ווען די חלוצה האָט זיך אויפֿגעהויבן און אָפּגעשאָקלט פֿון זיך דעם זאַמד, האָט זי דערזען, אַז דער באַלעבאָסטעס קריגל איז געבליבן גאַנץ, אַפֿילו דאָס אויערל האָט זיך ניט אָפּגעבראָכן. זי האָט אים נאָר געדאַרפֿט גוט אױסשװענקען, כּדי די מילך זאָל ניט זײַן פֿאַרזאַמדיקט. אַ גאַנצן טאָג האָט זיך די חלוצה געפֿרײט, װאָס זי איז ניצול געװאָרן פֿון היזק און איבערהױפּט פֿון דער באַלעבאָסטעס בײזערן זיך. אױך ציװיע האָט געפֿילט אַ גרױסע דערלײַכטערונג, װאָס דאָס קריגל האָט זיך ניט צעבראָכן. ווען ציוויע האט געהאלטן אין לייענען וועגן דעם קריגל, איז אין צימער אריין סאפיע'ס שוועסטער שירה. זי האט געזען אז ציוויע לייענט דאס לעבן פון א חלוצה און האט געזאגט, ס'איז א טייער בוך, איך האב עס איבערגעלייענט אפשר פינף מאל. דערנאך האט שירה א קוק געטון אויפ'ן זייטל וואו ציוויע האט געלייענט און האט געזאגט, אוי!

ער פלעגט אפט אריינקומען צו אונז און זיך פארהאלטן ווי אן אייגענער מענטש. איין מאל איז ער געקומען אביסל שיכור'ליך און האט געזאגט זיצנדיג ביי אונז לעבן טיש, א איד וועט קיינמאל ניט דערגיין צו א הייכע מדריגה אין טעאטער. איר ווייסט פארוואס? פארוואס? האט אים מיין שוועסטער געפרעגט און איז געווארן בלייך ווי קאלך. א איד האט שטענדיג זיין בארד, וויפיל ער זאל זי ניט גאלן, קען ער זי ניט אראפגאלן. שעדליץ האט געמאכט א באוועגונג פון גאלן די בארד, און האט זיך צעלאכט פון זיין אייגינער איינפעליגקייט. מיין פאטער, וואס איז געזעסן דערביי, האט קיין ווארט ניט געזאגט. ער איז צוגעגאנגען צו דער שוועסטער און האט איר דערלאנגט א פייערדיגן פאטש, אזוי אז די באק איז ביי איר

צינגין האט צוגעשיקט א צעטעלע אז ער און לעווין וועלן דא קומען צום סדר. שירה האט געמאכט גרויסע אויגן און האט אויסגערעכנט אויף די פינגער. וויין האב איך, מצה האב איך, קניידלעך האב איך, און פיש וועל איך מאכן פון חצילים, בלויע קירבעס. און אין א לוסטיגן געמיט איז זי אראפ צוגרייטן דעם סדר פאר די געסט. סאָפֿיע האָט אױפֿגעשטעלט דעם צוזאַמענגעלײגטן טיש און זיך גענומען איבערקוקן די העפֿטן, װאָס זי האָט געבראַכט. איך בין שױן באַזאָרגט מיט אַרבעט אױף אַ גאַנצן פּסח, האָט זי געזאָגט צו ציװיען, אָבער איך האָב עס ליב, איך טו דאָס מיט פֿאַרגעניגן. כּדי סאָפֿיען ניט שטערן אין איר אַרבעט, האָט זיך ציװיע גענומען לײענען דאָס לעבן פֿון אַ חלוצה, דאָס בוך,

טערמאָמעטער. דער אַראַבער האָט זיך דערשראָקן פֿאַרן געהיימען אינסטרומענט און האָט זיך אַראָפּגעלאָזן אויף דער ערד און זיך ניט געקענט אויפֿהייבן. די חלוצה איז אַראָפּ פֿון אייזל. האָט אָנגעטאָן דעם ווײַסן חלאַט און האָט דעם אַראַבער אָפּגעוואַשן דאָס פּנים מיט ספּירט. דער אַראַבער האָט זיך אויפֿגעהויבן. ער האָט זיך גענויגט פֿאַר דער חלוצה און האָט געלויבט אַללאַ, וואָס האָט אים צוגעשיקט אַ רעטונג פֿון הימל.

אָט די קינדער, די תּלמידים מײַנע, האָבן מיך געמאַכט פֿאַר אַ ייִדיש קינד. איך בין געװען אַ האַלבע גױע, און עס איז זײער אַ גוט געפֿיל צו זײַן אַ ייִדיש קינד. מען עסט קנײדלעך, װאָס קײנער האָט עס ניט. דאָס איז די בעסטע באַשרײַבונג פֿון פּסח, װאָס איך האָב װען עס איז געלײענט, אַפֿילו בײַ די דערװאַקסענע. סאָפֿיע האָט מיט ליבשאַפֿט אַ גלעט געטאָן די העפֿט און האָט געזאָגט, אַן אײַנפֿאַל, אן אתה בחרתנו אין א קניידל. געזונט זאלן זיי זיין די קינדער, זיי האבן מיך געראטעוועט. אונטן אין שירה'ס צימערן איז געווארן טומלדיג. עס זענען געקומען אברעמל צינגין און לעווין, און מיט זיי צוזאמען איז געקומען דער באלעבאס שירה'ס מאן. יעקב יצחקי איצקאוויטש איז געווען זיין נאמען אין פוילן, און דא האט ער אים איבערגעמאכט אויף יצחקי, און האט אפט געזאגט וועגן דעם. פטור געווארן פון דעם פוילישן קוויטש. דעם טומל האט געמאכט טאקע יעקב יצחקי. ער האט אוועקגעלייגט א צייטונג אויפן טיש, האט אנגעוויזן מיטן פינגער אויף א פאטאגראפיע פון א יונגנמאן וואס איז געווען געדרוקט אין דער צייטונג, און האט געשריען, אָט דאס איז פאר אונז אן אומגליק! אָט דאָס איז פֿאַר אונדז אַן אומקום, אָט דאָס איז פֿאַר אונדז אַ שטרױכלונג װאָס מיר װעלן ניט אַריבערגײן. װען אין שטוב האָט מען דערהערט אַזעלכע רײד, אַן אומגליק און אַן אומקום, איז שירה אַרײַן פֿון דער קיך װוּ זי האָט געמאַכט די פֿיש פֿון די חצילים און סאָפֿיע מיט ציװיען זײַנען אַראָפּ פֿון סאָפֿיעס צימער. א שמחה אויף אידן! האט יעקב יצחקי גערעדט מיט אויפרעגונג. אורי בארבורע האט געוואונען דעם געוועט אין האלאנד. ער האט העכער פון אלעמען א ווארף געטאן א פילקע. הער אן אויפטו. צוליב דעם האט ער זיך געשלעפט קיין האלאנד. נו. ווייסט מען שוין אין האלאנד אז אורי בארבורע האט א ווארף געטאן א פילקע. נו, איז וואס? איך פרעג אייך, איז וואס?

ציוויע איז געשטאנען מיט אזא גרייטקייט אז שירה האט איר ניט אפגעזאגט, אויב איר ווילט, זיפט איבער די מעל אויף די קניידלעך, עס כאפן זיך אריין ווערעמלעך אין די מעל און מען מוז דאס איבערזיפן. ציוויע איז געשטאנען לעבן שירה'ן און האט געזיפט די מעל. שטייענדיג איינע לעבן דער אנדערער ביי דער ארבעט, האבן זיי זיך געפילט היימיש, און שירה האט געזאגט צו ציוויען, איר מיינט מיין מאן איז ניט גערעכט? גערעכט איז ער, נאר איך האב אים ניט ליב נאכגעבן. יעדער איינער מאטערט זיך דא, עס איז אן ארעם לאנד, אלץ פעלט, אנהייבנדיק פון א בענדל אין א שוך און אן איי וואס מען דארף געבן א קינד עסן, און מען מאכט דעם אנשטעל מען פליט אויף געוועטן אין האלאנד און אין אינדיע און וואו ניט. אוודאי איז דאס קרום ווי א קאטשערע, נאר איך

ווי א קינד אונטער דער שטארקער שוץ פון ליבשאפט. לעווין איז ארויס פון קיך און שירה האט א פרעג געטאן ביי ציוויען, לעווין איז אייערער א קרוב? ציוויע האט זיך אביסל א פלאנטער געטאן אין די רעד, ניין, פארוואס א קרוב? סתם א. שירה האט איר ארויסגעהאלפן, א פריינט, איך פארשטיי. לעווין קען זיין א גוטער פריינט, דורך צינגענען קענען מיר אים, ער ברענגט אלעמאל מאטעריאל פאר מיין זוהן פאר דוד'ן אויף בויען זיינע קארעטעס, אוצרות געלט קאסט אונז אפ זיין ארבעט, מען קען אים ניט אפהאלטן, ער איז פארליבט אין די רעדער, און לעווין ברענגט אים אסאך זאכן, פארשפארט ער אונז טאקע דאס קויפעניש. סאמע פארן סדר איז געקומען ירקוני און האט געבראכט צו צינגענען א צעטל וואס האט געהאט צו טאן

האָט אַ קײַ געטאָן די אונטערשטע ליפּ און האָט אים געענטפֿערט, אַלע מײנען אַזױ, אַז מיסברויכן איז מיט געלט, מיסברויכן מיטן שׂכל זענען אױך מיסברויכן, נאָך אַ מאָל שװערער װי מיט געלט. און אַז מען האָט פֿאַרשמעלערט דעם קאָרידאָר, איז דאָס סײַ װי אַ מיסברויך, צי עס איז צוליב געלט אָדער ניט צוליב געלט, איך װעל נאָך דעם גאַנצן ענין פּערזענלעך אױספֿאָרשן. ירקוני האָט אַ צי געטאָן מיט די אַקסלען, האָט געוווּנטשן צינגענען חג שמח און איז אַוועק. ציוויע איז צוגעגאַנגען צום פֿענצטער אַ קוק טאָן אויף ירקוניס אויטאָמאָביל, וואָס שלמה שאַפּיראָ האָט אים אַזוי פֿיל מאָל דערמאָנט. דאָס איז געווען דער זעלבער אויטאָמאָביל מיטן לאַנגן גלאַנציקן שנאָבל, וואָס זי האָט אים געזען אין טאַלטילאַ, ווען ירקוני איז געקומען צו פֿאָרן אַהין

געשטאַנען אַ ווײַלע, האָט אַריבערגענומען די טעקע פֿון איין האַנט אין דער אַנדערער, האָט מיט אַ פּאָר האַסטיקע טריט צוגעשפּאַנט צום אויטאָמאָביל און איז אַוועקגעפֿאָרן. עס איז געווען אַ ניט-זיכערקייט אין זײַן גיין הין און צוריק, און דאָס האָט ציוויען פֿאַרוווּנדערט. פּונקט אַזוי גייט זי אַ מאָל הין און צוריק, ווען זי דאַרף אַרײַנגיין צום מאַדזשען אין צימער, ביז זי באַשליסט און קלאַפּט אָן אין טיר.

האט דער אלטער אים אויסגעהערט מיט גרויס נחת און דערנאך צו אים געזאגט, גוט, גוט, נאר חלילה זאלט ניט ווערן קיין אקטיארשטשיק. און דאס פנים איז ביי אים געווארן שטרענג און פארעלטערט איינגעשרומפן. ווייס איך וואס, קינדער שפילן זיך, האט שירה בארואיגט דעם טאטן. דער אלטער האט געשאקלט מיטן קאפ און געמורמלט פאר זיך, א מיעסע זאך דאס שפילן, פע! א מיעסע זאך. זינט די געשיכטע מיט סאפיען און יעזשי שעדליץ האט דער אלטער ניט געקענט פארטראגן אפילו ווען מען האט גערעדט וועגן טעאטער שפיל. צוליב'ן זיידן, ווי אלע האבן גערופן דעם אלטן, האט מען דעם סדר געפירט אויפ'ן טראדיציאנעלן שטייגער. דוד האט געפרעגט די קשיות און דער זיידע האט געענטפערט מיט א געבראכענער שטים און מיט שטארקן מיטלייד צו די אידן

דער אלטער האט ניט געוואלט בלייבן נעכטיגן ביי די טעכטער. אויף דער עלטער איז שווער צו בייטן דעם געלעגער, האט ער געזאגט, אפילו די שיך דארפן שטיין אויפן זעלביגן ארט, אזוי איז אויף דער עלטער. יצחקי, צינגען, לעווין, ציוויע און סאפי זיינען געגאנגען אים באגלייטן צו דעם מושב זקנים. דער אלטער האט עס גערופן אהיים.

יצחקי האָט זיך ווידער אומגעקערט צו דעם שמועס וועגן אורי ברבורי און דער האָלענדישער פּילקע. ייִדן האָבן אַ מאָל געפֿירט געוועטן מיט אַנדערע פֿעלקער, האָט ער געזאָגט, דאָס זײַנען געווען די וויכּוחים צווישן די רבנים מיט די גלחים, מען האָט זיך געמוזט אָפּשלאָגן פֿון בילבולים, וואָס מען האָט געמאַכט אויף ייִדן, אָבער נישט צוליב אויספֿײַנען זיך זײַנען די רבנים געגאַנגען, נאָר צוליב נויט,

שירה וועט זיין אין כעס אז מיר וועלן אייך פארלירן אויפן וועג. צינגען האט א דריי געטאן דעם קאפ אויף ניין און איז אוועק אין א צווייטע ריכטונג. וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף אים מיט טענות? האט סאפי געמאכט א פארווארף דעם שוואגער. וואס איז צינגען שולדיג אז אורי ברבורי פארט אויף א געוועט אין האלאנד?

קומט אַרײַן, האָט זי געזאָגט, דאָ בײַ אונדז אױף די בערג װערט קיל בײַ נאַכט, און שרעקט זיך ניט פֿאַר מײַן מאַן, ער װערט אָפֿט מאָל בײז צוליב זאַכן, װאָס האָבן צו אים קײן שײַכות ניט, אָט װי הײַנט צוליב אורי ברבורי. אַזאַ מענטש איז ער. און זי האָט אַרומגענומען ציװיען, כּדי זי זאָל זיך פֿילן הײמישער. סאָפֿי האָט אױסגעבעט פֿאַר ציװיען אַ געלעגער אױף דעם דיװאַן און ווען זי איז שוין געווען אין נאכט-העמד און ציוויע האט זיך אויך געגרייט לייגן שלאפן, האט זי געזאגט צו ציוויען, זיך געוואלט פארענטפערן פארן שוואגער וואס איז אוועק און זיך געלייגט שלאפן אן א גוטע נאכט צו די געסט. יעדער מענטש מוז זיך איינשמועסן עטליכע אויסגעטראכטע זאכן, כדי ער זאל קענען לעבן אויף דער וועלט. מיין שוואגער וויל זיך קיין זאך ניט איינשמועסן, דערפאר איז אים טאקע ניט גוט.

און האט געזאגט, איך דארף ניט קיין איינשמועסעניש, אין לאדזש בין איך געווען א שערבל, וואס יעדערער האט מיך געקענט א שאר טאן מיט די פיס און צעברעכען אויף פיץ פיצלעך. איך האב יארען לאנג דארט געלעבט און איך האב ניט געפילט אז איך בין א שערבל. נאר איינמאל האב איך דאס דערפילט. אָט דער יונגערמאַן, זי האָט אָנגעװיזן מיט אַ פֿינגער אױפֿן פּאָרטרעט, צוליב אים האָב איך דאָס דערפֿילט, און מיט אַזאַ געפֿיל קען אַ מענטש ניט לעבן. דאָ בין איך ניט קײן שערבל, דאָ קען מען מיך ניט אַ שאַר טאָן מיט די פֿיס און צעברעכן. מען קען זיך מיט מיר קריגן, מען קען מיך באַלײדיקן, אָבער מען קען מיך ניט אַ שאַר טאָן מיט די פֿיס, װי אַ שערבל. מיר איז דאָ גוט אָן אײַנשמועסענישן.

צינגין האָט זיך גאַנץ הײמיש צוגעזעצט צום טיש און האָט געטרונקען טײ מיט דער גאַנצער משפּחה. צו ציװיען האָט ער געזאָגט, נו, איז עס גוט צו שלאָפֿן בײַ סאָפֿיען אין צימער? איך האָב דאָס קײנמאָל ניט געפּרוּװט. אַלע האָבן זיך פֿונאַנדערגעלאַכט, און צינגין האָט זײ מיט אַ תּמעװאַטער מינע פֿאָרגעװאָרפֿן, אַז זײ האָבן אים שלעכט פֿאַרשטאַנען, און ער טראָגט ניט קײן שולד פֿאַר זײער געלעכטער. צינגין איז געווען גוט געשטימט. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.